מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף נ"א עמוד ב'. לאמיר נעמען די גמרא מיט א קורצע הקדמה. רבי אליעזר האט אונז געפרעגט א שאלה. דער כהן גדול האט זיין אייגענע פר, ער דארף מקריב זיין דעם פר, וואס אויף דעם וועט ער האבן א כפרה, אחיו הכהנים האבן א כפרה אויף דעם. האבן מיר געהאט א שאלה דא, ווען ער מאכט תמורה, איז עס תופס קדושה, אדער ניין עס איז נישט תופס קדושה? לאמיר זיך נאכאמאל קורץ דערמאנען, תמורה, ער זאגט ווייסטו וואס, די פר געפעלט מיר נישט, אדער עס איז צו ביליג, אדער פארקערט עס איז צו טייער, איך וויל עס איבערנעמען די קדושה פון דאס אריבער אויף א צווייטע, דאס מיינט תמורה. די תורה זאגט אונז, ואם המר ימירנו, ווער קען מאכן תמורה, ביי וועם עט תמורה תופס זיין, דאס איז נאר דו ביסט א יחיד, ואם המר ימיר בלשון יחיד, האבן מיר שוין געזאגט, א ציבור, שותפים, זיי קענען נישט מאכן תמורה, אפילו ווען זיי זאלן מאכן תמורה, עט גארנישט תופס זיין. אויף דעם איז דא געווען די שאלה, דער כהן גדול, ווי מיר ווייסן, למעשה ווען איך קוק אן ביי תמורה, גיי איך אויף ווער איז זיך מתכפר פון דער בהמה. דאס איז דאך קלאר, ווער האט דא א כפרה? דאס איז סיי די כהן גדול אליינס, סיי זיין פר, און אויך די אחיו הכהנים. און אויב אזוי וואס איז די שאלה דא? פארוואס זאל איך האבן א קלער צו קען עס יא תופס זיין, קען ער נישט תופס זיין? לכאורה איז דאך דא דא עטליכע וואס האבן א כפרה. נאר מ'האט שוין געזאגט, וויבאלד איך קוק אויפן סאך. און איך ווייס די כהנים האבן דא א כפרה, די שאלה איז נאר וויאזוי ארבעט זייער כפרה, ארבעט עס ווייל זיי האבן א חלק אין די בהמה, זיי האבן א קנין אין די בהמה, און אז עפעס באלאנגט צו זיי, איז נישט דא קיין שאלה נישט, זיי קומען פון שותפים, מען קען נישט מאכן קיין תמורה, און די שאלה איז נישט קיין שאלה. אדער זאג איך דיר ניין. זיי שלעפן זיך נאר מיט. בעצם די כהן גדול דאס איז זיין בהמה, ס'איז זיין כפרה, נאר אגב זיין כפרה שלעפן זיי זיך מיט זיי האבן אויך א כפרה. און פאר דעם דאס ווערט א קרבן יחיד, אז ס'איז א קרבן יחיד קען איך מאכן תמורה. דאס איז געווען די שאלה פון רבי אלעזר. און מ'האט שוין געזוכט עטליכע תירוצים, מ'האט פרובירט צו ברענגען א ברייתא, זעהן צו מ'קען ברענגען א ראיה פון דארטן, האט מען געזאגט דאס ארבעט אויכעט נישט, און אויף דעם פרעגט די גמרא יעצט א פשוט'ע קשיא, גאנץ אויבן אויפן עמוד, ותיפוק ליה דאשר לו אמר רחמנא משלו הוא מביא, פרעגט ער איין מינוט, קוק אריין אין פסוק, די תורה זאגט אונז, והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו, וועמען דארף באלאנגען דעם פר אשר לו? עס מוז זיין זיין אייגענע פר, אויב אזוי וואס איז דיין גאנצע קלער, קען איך יא מאכן תמורה, קען איך נישט מאכן תמורה, די תורה זאגט מיר וועם דארף באלאנגען דעם פר, דאס איז פארן כהן גדול אליינס, און נאך מער, לאמיר דא ברענגען א ברייתא, דתניא, די ברייתא זאגט אונז, אשר לו משלו הוא מביא ולא משל ציבור, די תורה זאגט אונז זאלסטו וויסן, די פר מוז זיין אשר לו, און ס'קען נישט קומען די געלט פונעם ציבור, די כהן מוז נעמען זיין אייגענע געלט, און מיט דעם דארף ער קויפן די בהמה. יכול לא יביא משל ציבור שאין הציבור מתכפרין בו. וואלט איך פארשטאנען אקעי זאגסטו מיר יעצט אבער ווייסטו וואס? ס'מוז זיין זיין אייגענע געלט. יא און ער קען נישט גיין צום ציבור פשוט ווייל זיי האבן דאך גארנישט איינגעלייגט מיט דעם פר. זיי גייען נישט האבן קיין כפרה פון דעם פר. נאר די כהן גדול, זיין ווייב, מיט די אחיו הכהנים זיי גייען האבן א כפרה דא. אז פאר דעם פארשטיי איך, אקעי זאגט מיר די תורה, פיין, גיי נישט נעמען געלט פון די ציבור, גיי נישט צו כלל ישראל, פון זיי קענסט נישט נעמען קיין געלט. אבער איך וואלט געקענט מיינען, אבל יביא משל אחיו הכהנים, צו די אחיו הכהנים קען ער יא גיין, שהרי אחיו הכהנים מתכפרין בו, ווייל למעשה זיי האבן דאך יא א חלק אין דעם, זיי גייען דאך האבן א כפרה אין דעם. און אויב אזוי וואלט איך געמיינט אקעי, צו זיינע ברידערס כלל ישראל, צו דעם קען ער נישט גיין, אבער צו זיינע ברידערס די כהנים קענסטו יא גיין, ווייל זיי גייען האבן א כפרה דערמיט. תלמוד לומר זאגט אונז די תורה איבער, אשר לו. והקריב אהרן את פר חטאת אשר לו, א צווייטע פסוק, וואס די תורה זאגט מיר נאכאמאל די ווארט אשר לו. און דאס זאגט מיר, זאלסטו וויסן, גיי נישט צו אחיו הכהנים אויך נישט, נאר די פר מוז קומען פון דיין אייגענע געלט. יכול לא יביא, וואלט איך געמיינט אקעי די תורה זאגט מיר גיי נישט ברענגען, אבער ואם הביא כשר, אבער אפשר אויב האסטו יא געברענגט, ער איז געגאנגען און גענומען די געלט פון די קאסע פון די כהנים, אקעי, נישט אזוי געפערליך, וואלט איך געמיינט אז דאס גייט יא. תלמוד לומר שוב זאגט די תורה מיר א דריטן מאל אשר לו נאכאמאל זאלסטו וויסן ניין ס'מוז זיין דיינס שנה הכתוב עליו לעכב די תורה חזר'ט עס איבער דריי מאל און די תורה זאגט מיר זייער קלאר כהן גדול לעבן זאלסטו וויסן די פר מוז זיין פון דיין אייגענע געלט פון דיין געלט נישט פונעם ציבור נישט פון די כהנים אשר לו ס'מוז זיין דיין אייגענס און אויב אזוי פרעגט די גמרא, וואס איז דיין גאנצע קלער? קען איך יא מאכן תמורה? קען איך נישט מאכן תמורה? פארשטייסט די תורה זאגט מיר אזוי קלאר אשר לו, און ער ווארנט דיך איבער און חזר'ט עס איבער נאכאמאל און נאכאמאל צו זאגן, די כהן מוז עס אליינס צאלן. אויב אזוי איז דאס זיין אייגענע פר, אויב אזוי אוודאי ווען ער זאל מאכן תמורה וועט עס חל זיין, ס'איז א נארמאלע קרבן יחיד, וואס איז די גאנצע קלער דא? דאס פרעגט די גמרא ותיפוק ליה אשר לו, למעשה די תורה זאגט מיר אשר לו, און דאס באטאנט מיר זייער קלאר, דאס מוז קומען פון זיין אייגענס, און אויב אזוי וואס איז די גאנצע קלער דא? און אויף דעם זאגט די גמרא לטעמיך אחיו הכהנים אי לאו דקנו בגויה היכי מתכפר להו זאגט ער אים אקעי איך הער וואס דו זאגסט מיר, איך הער דו זאגסט מיר די פר באלאנגט צום כהן גדול, ס'קומט פון זיין קאסע, דאס פארשטיי איך זייער גוט, און דו ווילסט מיר זאגן ס'איז טאקע זיינס, אקעי, אבער לאמיר דא אריינקלערן לטעמיך, לאמיר דא אביסל פארשטיין, וואס קלערסטו דא, וויאזוי האבן די אחיו הכהנים דא א כפרה? נארמאל ווייסט מען אז איך האב א קרבן, כ'נעם מיין אייגענע קרבן איך בין עס מקריב, האב איך מיט דעם א כפרה. אז איך נעם א זאך וואס באלאנגט צו מיך, איך בין עס מקריב האב איך א כפרה. סתם האבן א כפרה דורך יענעם, וויאזוי ארבעט עס? ניין, איך נעם א זאך וואס באלאנגט צו מיך, איך בין עס מקריב. איז דא, אויב זאגסטו מיר יעצט אז דער פר באלאנגט הונדערט פראצענט צום כהן גדול, אויב אזוי ווי האבן די אחיו הכהנים, וויאזוי גייען זיי דא האבן א כפרה? מוזטו דאך זאגן, אלא שאני בי גזא דאהרן דאפקריה רחמנא גבי אחיו הכהנים. נאר מ'מוז צוקומען צו זאגן עפעס אזא געדאנק, אז דו ווייסט ווי אזוי די כהנים זיי קענען האבן א כפרה, ווייל די תורה איז מפקיר א חלק אין דעם פר צו די כהנים. אוודאי ס'קומט פונעם כהן גדול'ס געלט, נאר די תורה נעמט ארויס א שטיקל פונעם כהן גדול, און מ'זאגט כהן גדול דאס בין איך מפקיר צו די אחיו הכהנים זיי זאלן האבן א חלק אין דעם. און אויב אזוי זאג איך דיר די זעלבע זאך, הכא גבי תמורה נמי, שאני בי גזא דאהרן דאפקריה רחמנא גבי אחיו הכהנים. מוז איך צוקומען צו עפעס אזא סארט געדאנק אז די תורה האט מיר מפקיר געווען דא עפעס א שטיקל און זאגן דאס באלאנגט צו די כהנים, איז יעצט אויך לגבי תמורה ווען איך זאג אז קען איך יא מאכן תמורה קען איך נישט מאכן תמורה מוז איך אנקוקן האט דא נאך איינער עפעס א חלק אין דעם און לכאורה מוז איך זאגן יא נאך איינער האט א חלק אין דעם. יא האט ער געקויפט פון זיין אייגענע געלט, אבער די תורה האט מפקיר געווען א חלק צו די כהנים, און אויב האבן זיי ווייטער א חלק אין דעם, קען איך זאגן, אקעי, יעצט איז דאס א קרבן שותפות, קען איך מער נישט מאכן קיין תמורה. און פון דעם זאג איך דיר ווייטער די שאלה איז א בארעכטיגטע שאלה. ווי רבי לעזער פרעגט די שאלה, קיין תירוץ האב איך נישט. אבער דו וועסט מיר זאגן פון דא ברענג א ראיה, זאג איך דיר ניין. ווייל איך קען דאך אויסטייטשן און זאגן אז די כהנים באקומען א חלק דערפון. און אויב טייטשט אויס אז די כהנים באקומען א חלק דערפון, איז דאס מער נישט קיין פריוואטע קרבן, עס איז נישט קיין פריוואטע קרבן אויב אזוי, תמורה קען מען נישט מאכן. און פארדעם די שאלה בלייבט א שאלה, און קיין קלארן תירוץ אויף דעם האבן מיר נישט. זאגט די הייליגע משנה, היה מהלך בהיכל, דער כהן גדול איז גרייט יעצט, ער גייט נעמען דעם קטורת, און ער איז גרייט אריינצוגיין אין קדשי קדשים, איז פארשטייט זיך, אנצוקומען פון די עזרה אין קדשי קדשים, מוז ער דורכשפאצירן דעם היכל. זאגט די משנה אזוי, היה מהלך בהיכל, עד שמגיע לבין שתי הפרוכות המבדילות בין הקודש ובין קודש הקדשים. זאגט ער אזוי, ער גייט אריין אין צום היכל, ביז ער קומט אן צו די צוויי פרוכות'ן, דאס הייסט ס'געווען אזא דאבל פרוכת, און מ'איז אדורכגעגאנגען צווישן די צוויי פרוכות'ן אויפן וועג אריין צו קדשי קדשים, וביניהם אמה, און צווישן די צוויי פרוכות'ן איז געווען א אמה ספעיס וואס דארטן האט ער געקענט אדורכגיין. רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, לא היה שם אלא פרוכת אחת בלבד, ס'איז נישט געווען דארטן צוויי פרוכות'ן, געווען איין פרוכת, נישט געווען צוויי, שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין פסוק, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקדשים, תורה זאגט מיר ביים משכן ווען מ'האט געבויט די משכן, והבדילה הפרוכת, די איין פרוכת האט מבדיל געווען לכם בין הקודש ובין קודש הקדשים, זעה איך אז ס'נאר געווען דארטן איין פרוכת, קיין צוויי פרוכות'ן איז נישט געווען. זאגט די גמרא, איימעלע, וואס טוט זיך דא? שפיר קאמר להו ר' יוסי לרבנן, לכאורה ר' יוסי האט א געהעריגע גוטע טענה צו רבנן, די רבנן זאגסט מיר ס'איז געווען צוויי פרוכת'ן, און איך האב שפאצירט צווישן די צוויי פרוכת'ן. זאגט איימעלע, די תורה זאגט מיר פונקט פארקערט, די תורה זאגט מיר והבדילה הפרוכת לכם, ס'איז געווען איין פרוכת און ער האט מבדיל געווען צווישן די חלק וואס איז געווען קודש, מיטן חלק וואס איז געווען קדשי קדשים. און ווי קומסטו מיר דא אן צו זאגן אז עס איז געווען צוויי פארעכעסן? ורבנן אמרי לך, רבנן זאגן דיר ניין, אונז האלט מיר זיך ביי אונזערס, עס איז געווען צוויי פארעכעסן, איי די פסוק, זאג איך דיר, הני מילי במשכן, דאס איז דווקא אין די משכן, אבל במקדש שני, אבער אין די צווייטע בית המקדש,

דער אמה טרקסין איז געווען אין דער בית ראשון. אין דער בית ראשון, אנשטאט צו האבן א פרוכת וואס האט מבדיל געווען צווישן דער קודש מיטן קדשי קדשים, צווישן דער היכל מיטן קדשי קדשים, האב איך געהאט א וואנט דארטן, א געהעריגע וואנט, וואס די וואנט איז געווען הויך דרײַסיק אמה און ברייט איין אמה. דאס איז דער אמה טרקסין, און דאס האט מבדיל געווען צווישן דער היכל מיטן קדשי קדשים. יעצט אין די וואנט איז געווען א לאך, און דארטן איז געווען צוגעמאכט מיט א פארעכעס. אבער בעצם די מבדיל זיין איז נישט געווען א פרוכת, נאר עס איז געווען א געהעריגע וואנט, הויך דרײַסיק אמות, און ברייט, דיק, איז געווען איין אמה. ער זאגט אזוי, אינעם בית ראשון, וואס איז נאר געווען דרײַסיק אמות הויך, האב איך געקענט מאכן א וואנט, און די דיקייט פון איין אמה האט געקענט טראגן די גאנצע וואנט. אבער די בית שני איז געווען העכער, עס איז געווען פֿערציק אמות הויך, און א וואנט פון פֿערציק אמות הויך און נאר דיק איין אמה איז דאס נישט גענוג, די וואנט קען זיך נישט האלטן, וואס האט מען געטון? האט מען געמאכט א פרוכת. יעצט די שאלה איז, אבער די וואנט איז דאך געווען ברייט איין אמה, איז די איין אמה, וואו באלאנגט דאס? איז דאס א חלק פון קדשי קדשים, אדער ניין איז דאס א חלק פונעם היכל, וועלכע קדושה האט עס? יעצט, האבן זיי פארשטאנען רבנן אז דער פרוכת וואס הענגט מוז זיין ממש אויפן גרעניץ ממש אויפן שוועל, אבער איך האב דא א גאנצע אמה וואס איך ווייס נישט איז דאס אינעווייניג אדער אינדרויסן, האבן זיי געזאגט ווייסטו וואס, מאך מיר אזוי, לאמיר מאכן צוויי פרוכת'ן, איינער וועט זיין ביים אנהייב אמה, איינער וועט זיין ביים סוף אמה, און אזוי האב איך זיכער וואו ס'זאל נאר זיין, האב איך דארטן א פרוכת, און אינצווישן איז מען אדורכגעגאנגען און מען איז אריינגעגאנגען אין קדשי קדשים. איז נאכאמאל זאגט ער אזוי. אבל במקדש שני אין די צווייטע בית המקדש כיון דלא הוה אמה טרקסין, היות ס'איז די אמה טרקסין די וואנט וואס איז געווען איין אמה נישט געווען דארטן ווייל ס'איז געווען צו הויך און א וואנט וואס איז נאר איין אמה ברייט הויך פֿערציק אמות קען נישט שטיין וואס האט מען געטון איז אבל במקדש ראשון הוא דהוה אבער אין בית המקדש הראשון איז יא געווען ווייל דארטן איז נאר געווען הויך דרײַסיק אמות יעצט ואיסתפקא להו לרבנן מ'געהאט א ספק בקדושתיה וועלכע סארט קדושה האט די אמה. אי כלפנים, אי כלחוץ, איז דאס א חלק פון קדשי קדשים, אדער ניין דאס איז א חלק פון דרויסן, איז פאר דעם ועבוד שתי פרוכות, האבן זיי געמאכט שתי פרוכות'ן, און פאר דעם ביסטו מסודר. און תוספות דערמאנט שוין איי וועסטו פרעגן וואס מיט רבי יוסי, יעצט אין בית שני, וואס האט מען דא געטון אז ס'איז נאר געווען איין פרוכת, וואס האט מען געטון מיט די אמה? תוס' האט געגעבן די ערשטע תירוץ אז ס'איז געווען דיק א אמה, די גאנצע פרוכת איז געווען דיק איין אמה, איז האט עס אנגעפילט די גאנצע פלאץ אויף וואס ס'איז געווען א ספק. תוס' ברענגט נאך א תירוץ, עיין בתוס'. אקעי. איז ווייסט מען דא אונז האבן דא א מחלוקת צווישן רבנן מיט רבי יוסי. רבנן האבן געהאלטן ס'איז געווען צוויי פרוכות'ן, איינס אדורכן צווייטן, דאס הייסט מ'איז אריינגעגאנגען פון איינס, אריבערגעשפאצירט צו די אנדערע זייט, און שפעטער מ'איז אריינגעגאנגען. מה שאין כן רבי יוסי האט געהאלטן ניין אז ס'איז נאר געווען איין פרוכת. זאגט די גמרא יעצט תנו רבנן בין המזבח למנורה היה מהלך דברי רבי יהודה קומט רבי יהודה און ער זאגט אזוי לאמיר דיר מסביר זיין וואס איז געווען די וועג ווי דער כהן גדול גייט דא אריין אין קדשי קדשים ער גייט נישט סתם שפאצירן ווי ער וויל ער גייט אין היכל דארף ער גיין מיט א שפעציעלע מהלך איז פאר מען גייט דא אריין וואס יעדער איינער האלט לאמיר זיך אביסל קלאר שטעלן די בילד. איך קום אריין צום היכל פון די מזרח זייט, און איך גיי טאווארדס מערב, די קדשי קדשים איז אין מערב זייט, פון דרום זייט איז די לינקע זייט, צפון זייט איז מיין רעכטע זייט יעצט, דאס הייסט איך קוק אריין, איך שטיי איך קום איך שטיי ביי די טיר פונעם היכל שטיי איך אויפן מזרח זייט, דרום איז פאר מיין לינקע זייט, צפון איז פון מיין רעכטע זייט, און קדשי קדשים איז אין פראנט פאר מיך אויפן מערב זייט. זאגט רבי יהודה אזוי, תנו רבנן בין בין המזבח למנורה היה מהלך דברי רבי יהודה, זאגט רבי יהודה, גיי אויפן לינקע זייט אויפן דרום זייט פון די היכל, גיי אדורך צווישן די היכל צווישן די מנורה מיטן מזבח, דאס איז די וועג וואו דער כהן גדול איז אריינגעגאנגען צום קדשי קדשים אזוי ווי מען זעט דא אויפן בילד. רבי מאיר אומר, בין שלחן למזבח, רבי מאיר זאגט ניין, מען גייט אויפן לינקע זייט. פארקערט מען גייט אויפן רעכטע זייט מען גייט אויפן צפון זייט מען גייט צווישן די מזבח מיט די שולחן דארטן דאס איז די וועג וואס מען גייט אריין אינעם קדשי קדשים ויש אומרים א דריטע שיטה בין שולחן לכותל וואס מען גייט איז ממש אויפן רעכטע זייט בין שולחן ולכותל ממש לעבן די וואנט בין השולחן ולכותל. איז האבן מיר דא דריי שיטות. די ערשטע שיטה מ'גייט לינקס צווישן די מזבח און די מנורה, צווייטע שיטה איז ניין מ'גייט רעכטס צווישן די מזבח און די שולחן, און די דריטע שיטה איז געווען ניין מ'גייט ממש רעכטס ביי די וואנט צווישן די וואנט מיטן שולחן. ווי מיר ווייסן, די כלים, די שולחן מיט די מנורה, זענען געווען אוועקגעריקט פון די וואנט מיט צוויי א האלב אמות, די מזבח איז געווען ממש אינמיטן אבער געריקט אביסל טאווארדס טו מאר די ענטרענס, אביסל מאר טאווארדס מזרח. אוקעי. איז אויף דעם פרעגט די גמרא איז די ערשטע זאך, די דריטע שיטה וואס אונז האבן דא געזאגט, די דריטע שיטה אז ער גייט ממש ביי די וואנט, מאן יש אומרים, ווער איז די יש אומרים? איך האב נישט קיין נאמען דא, זאגסט מיר סתם יש אומרים, ווער איז די יש אומרים? אמר רב חסדא, זאגט רב חסדא, זאלסטו וויסן, רבי יוסי היא, דאס איז רבי יוסי פון אונזערע משנה. לאמיר זיך דערמאנען, רבי יוסי האט געזאגט אין אונזערע משנה, אז ס'איז נאר געווען איין פרוכת. און אויף דעם זאגט ער זאלסטו וויסן ער האט געהאלטן דער רבי יוסי געהאלטן ווען דער כהן גדול גייט אריין אין קדשי קדשים גייט אינגאנצן רעכטס ממש צווישן די וואנט מיט די שלחן פארוואס זאגט ער אזוי דאמר פיתחא בצפון קאי ער האט געהאלטן די ענטרענס אריינצוגיין אין קדשי קדשים איז געווען אויף צפון איז געווען אויפן רעכטע זייט איז פארדעם וויל איך דער כהן גדול ווען ער קומט אריין זאל ער אריין גיין וואס מער רעכטס אזוי איז ער ממש אקעגן איבער דעם ענטרענס אזוי קען ער גלייך אריין גיין אין קדשי קדשים. יעצט אינטערעסאנט צו באמערקן אז בעצם יעדער איינער איז מסכים אז ווען מען גייט אריין אין קדשי קדשים די ענטרענס ווען איך קום אריין ענדליך אין די קדשי קדשים קום איך אריין דורכן רעכטן זייט די שאלה איז נאר די קורטן ווי איז געווען די עפענונג פונעם קורטן ווי האב איך אנגעהויבן אריינצוגיין רבי יוסי זאגט ס'נאר געווען איין קורטן ס'נאר געווען איין פרוכת איז פון די זייט האט מען אויפגעהויבן די פרוכת אביסל איז די רעכטע זייט איז די חלק וואס מען האט עס אויפגעהויבן, ווען איך קום אריין אין היכל גיי איך צו די זייט פון די צווישן די שלחן מיט די וואנט און איך שפאציר זיך גלייך אריין אין קדשי קדשים. רבי יהודה אמר לך, רבי יהודה האט געהאלטן ניין, איך האלט אזוי ווי רבנן, אז ס'איז געווען דארטן צוויי קורטענס, ס'איז געווען צוויי, אויב אזוי איז דאך געווען דאבל, און אויב אזוי פיתחא בדרום קאי, ווען איך גיי אריין אין די ערשטע גיי איך אריין פון די לינקע זייט, גיי איך אריין דורך די ערשטע פרוכת, איך שפאציר זיך דורך די אמה ברייט אריבער פון די לינקס אריבער צו די רעכטע זייט, און דעמאלס גיי איך אריין אין קדשי קדשים. דאס הייסט ער האט אויך מסכים געווען אז סוף כל סוף ווען איך קום אריין אין קדשי קדשים קום איך אריין פון די רעכטע זייט. נאר היות ס'איז דאך געווען צוויי פרוכת'ן, איינס אקעגן דעם צווייטן, זאגט ער אזוי, גייסט אריין פון לינקס, שפאצירסט אדורך פון לינקס אריבער צו רעכטס דורך צווישן די צוויי פרוכת'ן, און דעמאלס פון רעכטע זייט גייסט אריין אין קדשי קדשים. פרעגט די גמרא ווייטער, ור' מאיר כמאן סבירא ליה, דער ר' מאיר וואס ער האט געהאלטן מען גייט צווישן דעם מזבח מיט די שולחן, ווי וועמען האלט ער? דאס הייסט צו זאגן אזוי, בשלמא איך פארשטיי ר' יוסי, ס'איז געווען אפן פון די רעכטע זייט, גיי אינגאנצן רעכטס, גיי צווישן די שולחן מיט די וואנט און אזוי גייסטו אריין, דאס פארשטיי איך, אבער דו ר' מאיר, וואס דו האלסט דאך אז מען גייט צווישן די מזבח מיט די שולחן, וואס איז געווען דיין פלאן פארוואס גיי איך עפעס אזא אינטערעסאנטע וועג? אויף דעם פרעגט די גמרא ורבי מאיר כמאן סבירא ליה, ווי וועמען האלט ער? אי כרבי יהודה סבירא ליה, אויב האלטסטו אזוי ווי רבי יהודה אז די ענטרענס איז געווען פון די לינקע זייט הייסט ס'איז געווען צוויי פרוכת'ן, אויב אזוי ניעול כרבי יהודה, גיי אזוי ווי רבי יהודה, צווישן די מזבח מיט די מנורה. אויב אזוי ווייטער אי כרבי יוסי סבירא ליה, אויב האלטסטו אזוי ווי רבי יוסי אז ס'נאר געווען דארטן איינס, און די עפענונג איז געווען אויפן רעכטע זייט אויף צפון, ניעול כרבי יוסי, גיי ממש אינגאנצן ביי די וואנט. איז וואס איז די פשרה כאילו מ'גייט צווישן די מזבח מיט די שולחן, נישט ביי די וואנט, אבער למעשה ווי וועמען האלטסטו, וואס איז דיין שיטה? און אויף דעם זאגט די גמרא לעולם כרבי יוסי סבירא ליה אין אמת האלט אזוי ווי רבי יוסי, ס'איז געווען דארטן נאר איינס, איין פרוכת איז געווען, און די עפענונג איז געווען אויפן רעכטע זייט, אויפן צפון זייט. אבער ואמר שולחנות צפון ודרום מונחים, זאגט ער אזוי, לאמיר זיך אביסל קורץ דערמאנען וואס איז דא געווען. ווען שלמה המלך האט געבויט דעם בית המקדש, וואס ער האט געטון איז, האט ער געלייגט שולחנות אינעווייניג אינעם היכל, ווי מ'זעט עס אויף די בילד. דאס הייסט ער האט געמאכט צען שולחנות, און מ'האט עס אוועק געשטעלט פינף שורות, פינף טישן, מיט פינף טישן און צווישן איז געשטאנען די גרויסע מזבח וואס משה רבינו האט געמאכט. יעצט די שאלה איז געווען, וואס איז געווען די פאזישן, ווי אזוי האט מען אוועק געשטעלט די פינף שולחנות? ווייל די שולחנות זענען געווען נאר די טישן, אנע דעם וואס מ'האט ארויף געלייגט די לחם הפנים. פשוט פינף טישן אויף איינס, און נאך א שורה פון נאך פינף טישן, צוויי שורות, פינף מיט פינף. אבער די שאלה איז געווען וועלכע פאזישן זענען געשטאנען די טישן. זענען זיי געווען פון מזרח צו מערב, אזוי ווי מען זעט אויף די בילד, אדער ניין ס'איז געווען פון דרום צו צפון, אזוי ווי מען זעט אויף די בילד? און אויף דעם זאגט די גמרא אזוי. ער האלט בעצם אזוי ווי רבי יוסי אז די ענטרענס איז געווען אויפן רעכטע זייט, דאס הייסט נאר געווען איין פרוכת. אבער ואמר לך שלחנות צפון ודרום מונחין, ער זאגט אזוי, די שלחנות זענען געלעגן פון לינקס צו רעכטס, אדער פון רעכטס צו לינקס בעסער געזאגט, וואס הייסט ס'איז נישט געווען פון די ענטרענס גלייך צו די קדש הקדשים, נאר ס'איז געווען אקעגן איבער, ס'הייסט געווען פון לינקס צו רעכטס פון דרום צו צפון, אזוי האט מען אויפגעשטעלט די טישן. ומפסקא ליה שולחן, און די שולחן האט מפסיק געווען אינמיטן, אז די שולחן האב איך געשטעלט צווישן זיי, ולא מתעייל ליה. זאגט ער אזוי. יעדע טיש איז געווען צוויי אמות לאנג. יעצט וואס איך טוה, אז איך האב דא צוויי טישן, איך האב יעדע טיש און יעדע טיש איז צוויי אמות לאנג, קומט אויס אז איך האב צען טישן און יעדע טיש איז צוויי אמה לאנג און איך זאל מאכן איין לאנגע שורה פון טישן, קומט אויס אז איך האב צוואנציג אמות. איך האב א שורה פון צוואנציג אמות פון טישן. יעצט די גאנצע ברייטקייט פון די גאנצע פון די גאנצע היכל איז נאר געווען צוואנציג אמות ברייט. איז זאל איך גיין אויסשטעלן די אלע טישן אין איין לאנגע שורה, קומט אויס אז א חלק פון די טישן, פינף פון די טישן, ליגן שוין אויפן אנדערע זייט אויפן דרום זייט. איז די תורה זאגט מיר זייער קלאר ווען ס'קומט צום שלחן אז די שלחן מוז שטיין אויפן צפון זייט פון די היכל. און אויב אזוי קומט דאך אויס יעצט ווען איך זאל מאכן א שורה פון איין שורה פון טישן איז דאס שוין אריבער צו די זייט פון די דרום זייט דאס קען נישט זיין. ממילא האב איך עס אלע געמוזט לייגן אויפן צפון זייט האב איך געמאכט צוויי שורות פינף מיט פינף. יעצט אחוץ דעם, אויב לייג איך די טיש נאר אביסל אוועקגערוקט פון די וואנט, ווי מיר פארשטייען אז די גאנצע היכל איז געווען צוואַנציק אמות ברייט, איז די האלף ליין צען אמות. יעצט פינף טישן מאל צוויי איז צען אמות. זאל איך אוועקרוקן די טיש פון די וואנט מיט א מה שהיא, קומט דאך אויס אז א חלק פון די טישן גייען אריבער אויפן דרום זייט, און מיר ווילן דאך האלטן די אלע טישן אויפן צפון זייט. פאר דעם האב איך גענומען די טישן, כ'האב עס צוגעשטופט ממש צו די וואנט, איין טיש, צוויי טיש, דריי טיש, פיר טיש, פינף טיש, האב איך יעצט א שורה פון צען אמות, און אזוי ס'גייט בכלל נישט אריבער אויפן דרום זייט, אלעס איז אויפן צפון זייט, אזוי ווי די תורה זאגט אונז טאקע אז די שולחנות דארפן, די שולחן דארף זיין אויפן צפון זייט. און פאר דעם זאגט ער, אויב ווילסטו זאגן אזוי ווי רבי יוסי, אז ער גייט ממש צווישן די וואנט מיט די שולחן, זאגט ער עס קען נישט זיין, ס'איז געווען געבלאקט דארטן, מ'האט נישט געקענט אדורך גיין דארטן. און פאר דעם זאג איך דיר ווען דו גייסט אריין אין קדשי קדשים דארפסטו מאכן א שטיקל אומוועג, דו גייסט אדורך די מזבח, דרייסט זיך אביסל ארויס ביז נאך די טישן, און שפעטער גייסטו צוריק אריין צו צפון און דו גייסט אריין אין קדשי קדשים, ווייל ומפסקא ליה שולחן ולא מתעייל מידי, גיין ממש ביי די וואנט קען איך נישט טון, און פאר דעם וויבאלד כ'קען נישט אדורך קומען ביי די וואנט, מוז איך מאכן א שטיקל אומוועג און אריינגיין ביי די מזבח און שפעטער אריינגיין. איי וועסטו פרעגן וואס האט געהאלטן רבי יוסי? וואס איז געווען זיין שיטה? נו, ער דארף דאך אויך, ער זאגט דאך יא מען גייט צווישן די וואנט מיט די שולחן. תירוץ איז ער האט געהאלטן, טישן זענען געווען גלייך, זיי זענען געווען פון מזרח צו מערב, און אז זיי שטייען פון מזרח צו מערב, האב איך טאקע גענוג פלאץ צו גיין ביי צווישן די וואנט מיט די שולחן. דאס איז געווען די שיטה פון רבי יוסי. און פאר דעם זאג איך דיר לעולם האלט ער טאקע ווי רבי יוסי אז ס'איז נאר געווען דארטן איינס, איין פרוכת איז געווען, און די ענטרענס איז געווען טאקע פון די צפון זייט, נאר די טישן האבן געשטערט, און היות די טישן שטערן קען איך נישט אריינגיין צווישן דארטן. ואיבעית אימא, וויל איך דיר געבן נאך א תירוץ, לעולם מזרח ומערב מונחין, לעולם קען איך דיר זאגן ניין, ס'איז יא טאקע געלעגן צווישן מזרח און מערב, און אויב אזוי בעצם וואלט איך געקענט אדורכגיין ביי די וואנט, ומשום שכינה לאו אורח ארעא למיעל להדיא. מען זאגט אבער עס איז נישט קיין כבוד אז איך קום אריין אינעם היכל, איך גיי אריין אין קדשי קדשים, און עס איז שוין אפן דארטן, אז איך זאל מיר גיין ממש לעבן די וואנט, קוק איך א גאנצע צייט אריין אין קדשי קדשים. עס איז נישט קיין דרך כבוד דאס. קוק אריין וואס ווייניגער דארטן, דאס איז נישט דיין פלאץ ווי דו האסט זיך אריינצוקוקן, פאר דעם גיי צווישן די מזבח מיטן שולחן, און אזוי בשעת ווען דו קומסט האסטו פאר דיך א פרוכת, שפעטער ממש ווען דו קומסט צום סוף וועסטו דיך אריינדרייען און עסט אריינגיין צו צפון און עסט אריינגיין אינעווייניג. ר' יוסי אמר לך, ר' יוסי איין מינוט וואס זאגט ער, פארוואס טאקע גיי איך ביי די וואנט און איך קוק אריין אגאנצע צייט? ער זאגט ניין, חביבין ישראל שלא הצריכן הכתוב לשליח. מען זעהט פון א פסוק די נאנטקייט צווישן כלל ישראל מיט די אידן, ווי כלל ישראל אז א איד בעט א בקשה צום באשעפער, זאגט דער באשעפער איך דארף נישט האבן קיין שליח, איך וויל צו הערן דיין תפילה, איך וויל הערן וואס דו האסט מיר צו זאגן, איך וויל הערן דיין געבעט. זעהט מען ווי נאנט כלל ישראל איז מיטן באשעפער. דער אייבערשטער זאגט יעדעם איד'ס תפילה איך וויל הערן דיין תפילה. אויב אזוי האב איך דא די שליח פון גאנץ כלל ישראל, דער כהן גדול וואס קומט אריין לפני ולפנים, אים אוודאי פאסט זיך זאל קומען אויף מיין זייט, זאל קומען אויפן זייט ממש ביי די וואנט און טאקע אריינקוקן, פארקערט ס'א כבוד, דער שליח פון כלל ישראל, דער שליח פון מיינע באליבטע קינדער קומט יעצט אריין, אוודאי זאל ער אריינקומען, און ס'מאכט גארנישט טאמער ער זעט עס, ער זעט די עפענונג פונעם קדשי קדשים. רבי יהודה, און רבי יהודה פרעג איך דיר איין מינוט, שיטת רבי יהודה, וואס דו האלסט דאך מען גייט צווישן די מזבח און די מנורה, פארוואס גיי איך נישט ממש ביי די וואנט? און אויף דעם זאגט מיר ורבי יהודה נמי ניעול בין מנורה לכותל, אז דו גייסט שוין, גיי אויף גאנץ לינקס, גיי ביי די וואנט צווישן די וואנט מיט די מנורה, און אויף דעם ענטפערט די גמרא, ניין, משחרי מאניה, רבי יהודה זאגט, וויבאלד די מנורה געבט דאך ארויס די פייער, איז די וואנט איז געווארן אביסל שווארצליך, איז ווען די כהן גדול זאל אדורכגיין צווישן די מנורה מיט די וואנט, וואס דארטן איז נאר דא צוויי א האלבע אמות, קען אנרירן די וואנט, זיינע קליידער ווערן שמוציג, נישט קיין כבוד, די כהן גדול זאל אריינקומען דארטן אין קדשי קדשים, און נאך מער ווי דאס טאמער עס ווערט ממש שמוציג איז עס פסול, פאר דעם וויל איך נישט זאל זיך גיין ביי די וואנט וואס דארט קען ער ווערן שמוציג, פאר דעם זאגט ער גיי צווישן די מנורה מיט די מזבח,